מיטוואך במדבר ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וואו פונעם מילוי פונעם אות וואו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת זאגט די הייליגע תורה אלה די זענען קרואי העדה די גערופענע פון די געמיינדע נשיאי די הויפטן מטות אבותם פון זייערע פעטערליכע שבטים ראשי אלפי ישראל הם זיי זענען געווען די הויפטן פון טויזנטער אידן זאגט רש י אלה קרואי העדה, הנקראים וואס זיי ווערן גערופן לכל דבר חשיבות שבעדה, יעדע חשוב'ע זאך אין די געמיינדע מ'האט זיך געדארפט דורכרעדן האט מען גערופן די נשיאים. זאגט די תרגום, אלין מערעי כנשתא רברבי שבטי אבהתהון רישי אלפיא דישראל אנון. זאגט דער פסוק, ויקח משה ואהרן, משה און אהרן האבן גענומען את האנשים האלה, די מענטשן, אשר נקבו וואס זיי זענען געווארן ארויסגעזאגט בשמות מיט די נעמען. זאגט רש י האנשים האלה, את שנים עשר נשיאים הללו, אשר נקבו לו כאן בשמות. זאגט די תרגום, ודבר משה ואהרן ית גבריא האלין, דאתפרשו בשמהן. זאגט דער פסוק, ואת כל העדה און די גאנצע געמיינדע הקהילו האבן זיי פארזאמלט באחד לחודש השני, אין דעם ערשטן טאג פונעם צווייטן חודש, משה רבינו האט זיך צוגעאיילט, אינעם זעלבן טאג וואס מען האט אים באפוילן אז מען דארף ציילן די אידן, האט ער תיכף צאמגענומען די נשיאים און צאמגענומען אלע אידן, און דעמאלטס האט מען תיכף אנגעהויבן ציילן. דער רמבן זאגט אז מען האט נישט געענדיגט אין יענעם טאג, און פאר דעם שטייט טאקע אין פסוק ווייטער ויפקדם במדבר סיני, אז די עיקר איז אז מען האט געענדיגט ציילן נאך פאר מען האט זיך אוועקגעצויגן פון מדבר סיני צוואנציג טאג שפעטער, כ' אייר האט מען זיך אוועקגעצויגן פון דארט, אבער אנגעהויבן האט מען שוין אינעם ערשטן טאג פון אייר, יענעם טאג וואס מען איז באפוילן געווארן, ויתילדו און זיי האבן זיך אויסגערעכנט די יחוס על משפחותם אויף זייער משפחות לבית אבותם פון זייער טאטנ'ס זייט, במספר שמות מיט א צאל פון נעמען מבן עשרים שנה ומעלה פון צוואנציג יאר און העכער, לגלגלותם צו זייערע קעפ צאל. זאגט רשי ויתילדו על משפחותם, הביאו ספרי יחוסיהם זיי האבן געברענגט זייערע ספרים ווי ס'איז אריינגעשריבן די יחוס, ועדי חזקת לידתם, און זיי האבן אויך געברענגט עדות אז זיי זענען טאקע געבוירן געווארן פון די טאטע מאמע וואס די חזקה איז אזוי. כל אחד ואחד האט געברענגט די זאכן להתייחס על השבט, צו ווערן מיוחס אויף דעם שבט. איז רש י לערנט אז מען האט געדארפט האבן עדות'שאפט, מען האט געדארפט האבן א כתב יחוס, דער רמב ן זאגט אז ואיננו נראה, ס'געפעלט אים נישט אז מען זאל דארפן ברענגען א שטר מיט עדים זיך מייחס צו זיין אויף די שבטים, טייטשט דער רמב ן ויתילדו על משפחותם פשוט אז יעדער מענטש האט געברענגט א מחצית השקל און ער האט מיטן מויל ארויסגעזאגט איך הייס אזוי און אזוי, מיין טאטע איז דער און דער, פון די און די משפחה, פון די און די שבט, און משה רבינו האט גענומען די שקלים פון יעדן שבט באזונדער, און שפעטער האט מען דאס אפגעציילט און אזוי האט מען געוואוסט וויפיל מענטשן איז געווען אין יעדע שבט און נאך האט מען צוזאמגערעכנט וויפיל ס'איז אלע שבטים אינאיינעם, איז ויתילדו מיינט פשוט מ'האט זיך אויסגערעכנט וועמענס קינד מ'איז. דער אבן עזרא זאגט ויתילדו אז מ'האט געדארפט אויסרעכענען די געבורטס טאג, ווייל מ'האט דאך געדארפט וויסן אויף יעדן איינעם צו מ'איז שוין צוואנציג יאר און העכער, האט מען געדארפט זאגן ווען מ'איז געבוירן געווארן. און דער ספורנו זאגט אז פאר דעם האט מען דא געדארפט אויסרעכענען יעדער איינער מיט זיין יחוס, ווייל די אלע מענטשן זענען דאך געווען כל יוצא צבא, און כדי מען זאל קענען דינען אינעם אייבערשטנ'ס מיליטער, דארף מען זיין א מיוחס, ווי ס'שטייט אויך אין פערטע פרק אין קדושין, אז אויב מ'האט געטראפן איינער וואס איז געווען פארשריבן באיסטרטיא של מלך האט מען געוואוסט אז ער איז קומט פון א כשר'ע משפחה, ווייל מ'האט דאך אריינגענומען נאר אזעלכע וואס זיי קומען פון ערליכע משפחות, אז ס'זאל זיין זכותן וזכות אבותם צו העלפן צו די מלחמה, איז וויבאלד דא האט מען געדארפט ארויס גיין מיט די אידן אין מלחמה אריין, האט מען געדארפט וויסן אז זיי קומען טאקע פון מיוחס'דיגע משפחות. זאגט דער תרגום, וית כל כנשתא אכנישו בחד לירחא תנינא ואתיחסו על זרעיתהון לבית אבהתהון במנין שמהן מבר עשרין שנין ולעלא לגלגלתהון. זאגט די פסוק כאשר ציוה השם את משה, דאס וואס מען האט צוזאמגעזאמלט די גאנצע געמיינדע, דאס איז געוועזן אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו, ויפקדם, און ער, משה רבינו, וואס ער איז געווען דער עיקר, האט זיי געציילט במדבר סיני. זאגט די תרגום כמא די פקיד השם את משה, ומננון במדברא דסיני. זאגט דער פסוק ויהיו און ס'איז געוועזן בני ראובן די קינדער פון ראובן בכור ישראל, וואס ער איז דער עלטסטער פון יעקב'ס קינדער, הגם דא הייבט זיך אן די פרשה פון די דגלים, און ווען ס'איז געקומען זיך צו ציען איז די דגל מחנה יהודה געגאנגען פאראויס, הייבט ער אבער אן אויסצורעכענען פון די שבט ראובן, ווייל דער ראובן איז דאך געווען דער בכור. תולדותם זייערע קינדער למשפחותם צו זייערע משפחות לבית אבותם צו זייערע פעטערליכע שטיבער במספר שמות מיט א צאל פון נעמען לגלגלותם לויט זייערע קעפ, כל זכר, א יעדער זכר, מבן עשרים שנה ומעלה פון צוואנציג יאר און העכער, כל יוצא צבא. זאגט דער אור החיים הקדוש דאס מיינט צו זאגן אז יעדער וואס איז געווען פון צוואנציג ביז זעכציג איז געווען ראוי ארויסצוגיין אין מלחמות און נישט געווען קיין איין שוואכלינג, קיין איין קראנקער, און דאס איז א נס זאגט ער, וואס מען טרעפט נישט ביי קיין איין פאלק אזא מין זאך, אז אלע מענער פון צוואנציג און העכער זאלן זיין ראוי ארויסצוגיין אין מיליטער. די ראשונים זאגען פארוואס ביי ראובן און ביי שמעון שטייט די ווארט לגלגלותם, ביי די אנדערע שבטים שטייט נישט לגלגלותם. זאגען זיי וויבאלד ווען יעקב אבינו האט געבענטשט זיינע קינדער אין פרשת ויחי האט ער פאר ראובן און פאר שמעון נאר מוסר געזאגט, האבן זיי געדארפט האבן א כפרה

דער אבן עזרא זאגט אז ביי ראובן און ביי שמעון שטייט לגלגלותם, און פון דארטן און ווייטער דארף מען שוין נישט די פסוק אויסרעכענען ביי יעדע שבט באזונדער, ווייל מען ווייסט אז אזוי ווי ער האט אנגעהויבן אזוי גייט עס ווייטער, ער דארף עס נישט אויסרעכענען. זאגט דער פסוק פקודיהם זייערע ציילונגען למטה ראובן איז געוועזן ששה וארבעים אלף וחמש מאות, זעקס און פערציג טויזנט און פינף הונדערט. זאגט דער תרגום מניניהון לשבטא דראובן ארבעין ושתא אלפין וחמש מאה. זאגט הושע הנביא אין קאפיטל ב', לכן, ס'איז דא צוויי וועגן ווי אזוי מען קען אויסטייטשן די קומענדיגע צוויי פסוקים, מען וועט קודם מסביר זיין ווי רשי לערנט עס, לכן, ווייל די אידן האבן זיך פארזינדיגט, הנה אנכי מפתיה, דער אייבערשטער זאגט איך וועל איר איבעררעדן, והולכתיה המדבר, איך וועל איר אריינפירן אין מדבר, וואס דאס גייט ארויף אויף די גלות, וואס די גלות איז אזוי טרוקען און חרוב, אזוי ווי א מדבר, ודיברתי על לבה, איך וועל איר געבן אזויפיל צרות ביז זי וועט זיך אליין כאפן אויף איר הארץ אז זי איז פארפארן פונעם ריכטיגן וועג און זי וועט זיך צוריקקערן צו מיר. אנדערע מפרשים לערנען לכן, ווייל די אידן וועלן שוין איינזען דעם אמת, אז נישט אירע ליבהאבער געבען איר די אלע גוטע זאכען נאר דער אייבערשטער, וועט דער אייבערשטער איר צוריק נעמען צו זיך, הנה אנכי מפתיה, דער אייבערשטער וועט איר איבעררעדען אז זי זאל שוין ארויסקומען פון גלות, והולכתיה המדבר, דער אייבערשטער וועט איר פירען מיט ניסים ונפלאות אזוי ווי די תרגום לערנט אזוי ווי עס איז געוועזען אין מדבר, און רשי ברענגט אויכעט נאך אזא פשט אז דער מדבר גייט ארויף אויף די ארץ סיחון ועוג וואס דארטן וועט מען אדורך גיין פאר מען גייט אריין צוריק קיין ארץ ישראל ווען משיח וועט קומען און דארט וועט פארקומען א צירוף מען וועט אויסלייטערן די אידן וברותי מכם המורדים והפושעים מען וועט אוועק פאלן אלע רשעים און עס וועט בלייבן נאר די ערליכע ודיברתי על לבה זאגט די תרגום די פשט אז מען וועט טרייסטן די אידן אויף די אלע צרות וואס זיי האבן זיך צוזאם געליטן אין די גלות.

און די גלות וואס איז אנגערופן א טאל פון שמוץ, וואס איז דא דארטן פארשידענע צרות און יסורים, אבער וויבאלד דורך דעם וועט מען זיך צוריקקערן צום אייבערשטן, וועט עס איבערגעדרייט ווערן לפתח תקוה, צו א עפענונג פון האפענונג. וענתה שמה, און זי וועט דארטן וואוינען כימי נעוריה, אזוי ווי אין די יוגנט האבן די אידן געוואוינט אין מצרים א לאנגע צייט, אזוי וועלן די אידן זיין אין גלות, אין דעם לאנגן גלות וועט מען וואוינען א לענגערע צייט. וכיום עלותה מארץ מצרים, אזוי ווי מען איז ארויסגעקומען פון מצרים, מ'האט געשריגן צום אייבערשטן און דער אייבערשטער האט אונז אויסגעלייזט, אזוי וועט זיין אז ווען די אידן וועלן זיך כאפן ביים קאפ וואס גייט פאר און מען וועט תשובה טון צום אייבערשטן, דעמאלט וועט דער אייבערשטער אונז ארויסציען פון דעם ביטערן גלות. לויט די אנדערע פשט אז דא רעדט מען שוין פון די זמן הגאולה, איז דער פשט ונתתי לה את כרמיה, אנשטאטס דעם וואס דער אייבערשטער האט חרוב געמאכט די וויינגערטנער, אזוי ווי עס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוקים זאגט דער אייבערשטער יעצט וועל איך דיר צוריק געבן די וויינגערטנער פון דארטן פון די מדבר, וואו מען וועט זיין אין ארץ סיחון ועוג פאר מען גייט אריין קיין ארץ ישראל וועל איך רעדן אויף די אידן'ס הארץ און איך וועל זיי טרייסטן און איך וועל זיי צוזאגן אז יעצט וועט מען אריינגיין אין ארץ ישראל און שוין דארט בלייבן אויף אייביג. ואת עמק עכור, ס'איז דא א געגנט אין ארץ ישראל וואס הייסט עמק עכור, וואס דארטן איז געווען די מעשה מיט עכן, וואס ער האט מועל געווען אין די חרם וואס יהושע בן נון האט געמאכט ווען מ'איז אריין די ערשטע מאל קיין ארץ ישראל, און די אידן וועלן מורא האבן אריינצוגיין יעצט קיין ארץ ישראל, זיי וועלן טראכטן, ווער ווייסט אפשר וועט מען יעצט ווייטער דורכפאלן, זאגט דער נביא ניין, די עמק עכור, דאס וועט ווערן איבערגעדרייט צו א פתח תקוה, פון דארטן וועט זיין די עפענונג פון האפענונג אז מען וועט יא אייננעמען גאנץ ארץ ישראל, און ס'וועט זיין ענדגילטיג, ס'וועט זיך ציען לאורך ימים, מען וועט קיינמאל מער נישט ארויסגיין פון ארץ ישראל, מ'וועט קיינמאל מער נישט זינדיגן, מ'וועט קיינמאל מער נישט פארטריבן ווערן. דער רד"ק ברענגט פון רב סעדיה גאון אז אין דעם זעלבן עמק עכור וואו ס'איז געווען די מעשה מיט עכן, דארט וועט דער אייבערשטער מאכן ניסים ונפלאות און ס'וועט ווערן איבערגעדרייט צו א פתח א עפענונג פון האפענונג, וענתה שמה טייטשן זיי אז דאס איז א לשון פון וענתה השירה הזאת, וענתה ותען להם מרים, ס'איז א לשון פון זינגען, די אידן וועלן זינגען דארטן ביים אריינגיין קיין ארץ ישראל כימי נעוריה אזוי ווי אין די פריערדיגע דורות ווען ס'איז געווען די מעשה די נס ביי סיסרא

זאגט דער פסוק והיה ביום ההיא נאם ה', דער אייבערשטער זאגט ס'וועט זיין אין יענעם טאג, תקראי אישי, עטס וועטס מיך אנרופן מיין מאן, מיט א לשון אישי, וואס דאס איז א לשון פון חביבות, עטס וועטס דינען דעם אייבערשטן פון ליבשאפט, זאגט רש"י ולא תקראי לי עוד בעלי, עטס וועטס מיך נישט אנרופן בעלי, וואס דאס טייטשט אויכעט מיין מאן, אבער ס'איז אויכעט טייטש אזוי ווי א האר, א אדון, וואס דאס איז א ענין פון עבודה מיראה, דער אייבערשטער זאגט לעתיד וועט מען דינען דעם אייבערשטן פון אהבה און נישט פון יראה, אנדערע מפרשים לערנען פשט אז וויבאלד דער אייבערשטער וועט מאכן פארגעסן די נעמען פון די עבודה זרות, ווי ס'שטייט אין די קומענדיגע פסוק, איז וועט מען רופן דעם אייבערשטן אישי מיין מאן, מיט דעם ווארט אישי וואס ס'מיינט גארנישט נאר מיין מאן, און נישט בעלי וואס בעלי קען אויכעט מיינען די עבודה זרות, די בעלים צו וואס זיי האבן געדינט אמאל. זאגט די תרגום ויהי בעידנא ההיא אמר השם תתנהון לפלחני ולא תפלחון עוד לטעוות עממיא זאגט דער פסוק וויבאלד די אידן וועלן זיך וועלן רייניגן זיי וועלן וועלן תשובה טון וועט דער אייבערשטער זיי ארויסהעלפן הבא לטהר מסייעין אותו והסירותי זאגט דער אייבערשטער איך וועל אפטון את שמות הבעלים מפיה די נעמען פון די געטשקעס וועל איך אפטון פון איר מויל ולא יזכרו עוד בשמם זיי וועלן מער נישט געדענקט ווערן מיט זייער נאמען אדער מיינט עס אז די אידן וועלן מער נישט געדענקט ווערן מיט די נאמען פון די עבודה זרות, קיינער וועט מער נישט רעדן אויף די אידישע פאלק אז זיי דינען עבודה זרה, אדער מיינט עס אז די עבודה זרות וועלן מער נישט געדענקט ווערן מיט די נאמען פון די אידן, קיינער וועט נישט צוזאמשטעלן די עבודה זרות מיט די אידישע פאלק. נאך א פשט איז דא, והסירותי את שמות הבעלים מפיה מיינט אז פון די אידן וועט דער אייבערשטער אפטון די נעמען פון די עבודה זרות, און ולא יזכרו עוד בשמם מיינט אפילו די אומות העולם וועלן אויך איינזען דעם ריכטיגן וועג און זיי וועלן אויכעט אויפהערן דינען די אלע עבודה זרות ווי ס'שטייט אין פסוק כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לעבדו כולם שכם אחד, אלע וועלן זיך צוריקדרייען און אנהייבן דינען נאר דעם אייבערשטן.

מיט די אידן, מיט די חיות פון דעם פעלד, אז די חיות וועלן זיך קענען דרייען צווישן מענטשן, און קיינער וועט גארנישט טון, קיינער וועט נישט שעדיגן, קיינער וועט נישט פארצוקן, ווי ס'שטייט טאקע, דער נביא ישעיה האט געזאגט, וגר זאב עם כבש, אז לעתיד וועט דער וואלף פאשן מיטן שאף אינאיינעם, זאגט דער פסוק ועם עוף השמים, אויכעט מיט די פייגל פון הימל וועט דער אייבערשטער מאכן א בונד, ווי דער רדק זאגט אז דאס גייט ארויף אויף די היישעריקן אז זיי וועלן נישט קומען אויפעסן די תבואה, ורמש האדמה, און אויף די קריכעדיגע פונעם ערד, דאס גייט ארויף אויף די שלענג און די עגדיסן, קיינער וועט מער נישט שעדיגן. וקשת, און דער פייל און בויגן, וחרב, און די שווערד, ומלחמה, און די אנדערע כלי מלחמה, אדער די מיליטער לייט, אשבור מן הארץ וועל איך צעברעכן פונעם לאנד, ווי ס'שטייט טאקע אויכעט, לא ישא עוד גוי אל גוי חרב, ס'וועט מער נישט איין פאלק הייבען א שווערד צו א צווייטע פאלק, מ'וועט צוברעכען די שווערדן און מאכען דערפון אקער אייזענס, והשכבתים לבטח זאגט דער אייבערשטער איך וועל זיי מאכען ליגען אויף זייער לאנד וועלן זיי קענען ליגען רואיג און פארזיכערט קיינער גייט זיי נישט קומען טשעפען.

וארשתיך לי און איך וועל דיך באשטימען צו מיר פאר א פרוי, בצדק ובמשפט, מיט דעם וואס דו נעמסט זיך אונטער צו טון נאר צדקה און משפט, ובחסד וברחמים וועל איך דיר צוריקגעבן און באצאלן מיט חסד און מיט רחמים. זאגט דער תרגום, ואקיימינכון קדמי לעלם, ואקיימינכון קדמי בקושטא ובדינא ובחסדא וברחמי, זאגט דער רדק אין די פסוקים שטייט דריי מאל וארשתיך, אין די פסוק שטייט עס צוויי מאל, אין די קומענדיגע פסוק שטייט וארשתיך לי באמונה, זאגט ער דאס גייט ארויף אויף די דריי גאולות, די ערשטע איז געווען די גאולה פון מצרים, וויבאלד דאס איז נישט געווען אויף אייביג, מען איז נאך פארטריבן געווארן פאר דעם זאגט דער אייבערשטער וארשתיך לי לעולם אז דאס וועט יא זיין אויף אייביג, די צווייטע וארשתיך גייט ארויף אויף די גאולה פון בבל, וואס דארט איז עס נישט געווען בצדק ובמשפט, ס'איז געווען אסאך אידן וואס האבן מיטגענומען גוי'אישע פרויען, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן אונטערדרוקט זייערע ברודערס, מען האט זיך נישט געפירט בחסד וברחמים, זאגט דער אייבערשטער אז די קומענדיגע גאולה וועט זיין ווען מען וועט תשובה טון ושבת עד ה' אלקיך, ס'וועט זיין בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל ל', האבן מיר נעכטן געזאגט אז עס איז דא פיר זאכן וואס ציטערט אויף די מענטשהייט, צוויי זאכן האבן מיר נעכטן געלערנט, אויב א עבד ווערט א קעניג, און אויב א נבל, א פראסטער ביליגער מענטש, ווערט זאט פון ברויט. רעכנט ער אויס די איבריגע צוויי זאכן תחת שנואה כי תבעל, אויב א פארפיינטעטע פרוי וועט באוואוינט ווערן דורך איר מאן, דאס איז א זאך וואס ציטערט אויף די מענטשהייט, ווייל ס'פאסט נישט אז א מענטש זאל זיך באהעפטן מיט א פרוי וואס ער האט איר פיינט. נאך א פשט, שנואה מיינט א פרוי וואס זי איז מזנה. איז אויב א פרוי א זונה האט חתונה איז עס א שרעקליכע זאך ווייל פון יעצט און ווייטער וועט זי אנהענגען אלע בעילות אינעם מאן און די אלע קינדער וועט זי זאגן אז דאס קומט פון איר מאן און זי וועט האבן מער א פרייע האנט זיך צו באוועגן מיט זנות איז דאס א זאך וואס ציטערט אויף די מענטשהייט. ושפחה כי תירש גברתה, די פערדע זאך איז אויב א דינסט וועט ירש'ענען איר הערנטע, זי וועט האבן די אויבערהאנט און די הערנטע וועט ווערן פארשקלאפטעט פאר די שפחה, דאס איז א שרעקליכע זאך, ווייל די שפחה וועט זיך אויפפירן צו איר זייער שלעכט, און זי וועט איר זייער שטארק פארשקלאפן, ווייל די שפחה ווייסט דאך נישט וויאזוי מען דארף נוהג כבוד זיין מיט א דינסט, ממילא דאס איז אויך א זאך וואס ציטערט שטארק אויף די מענטשהייט. זאגט דער תרגום תחות סניאתא דהויא לגברא, ואמתא דירתא לריבונתא. זאגט דער פסוק ארבעה הם קטני ארץ, ס'איז דא פיר בעלי חיים וואס זיי זענען ממש פון די גאר קליינע בעלי חיים אויף די וועלט, והמה חכמים מחוכמים, און דאך זענען זיי מורא'דיג איבערגעקלוגט, קלוגער פון אלע אנדערע בעלי חיים, דער אייבערשטער האט זיי געשאנקן ספעציעלע חכמה, וואס פאר זייער אייגענע געברויך דארפן זיי עס נישט אזוי ווייט האבן, אבער דאך האט זיי דער אייבערשטער געגעבן די ספעציעלע אייגנשאפטן אז מענטשן זאלן זיך פון דעם אפלערנען פארשידענע ענינים, מידות טובות.

און דאָך, ויכינו, זיי גרייטן אָן בקיץ אין די זומער לחמם זייער ברויט. זאָגט דער מלבי"ם, יעדער מערישקע, במשך זיין גאַנצער לעבן, איז אים גענוג איינס און אַ האַלב קערנדל. און דאָך, הערן זיי נישט אויף צו זאַמלען, אַ גאַנץ זומער לייגן זיי אַוועק אויף די ווינטער, די ערשטע האַלב זומער ווען מען שניידט תבואה, דעמאָלסט טוען זיי צאַמזאַמלען אַלעס, און די צווייטע האַלב זומער דעמאָלסט טוען זיי עס צומאָלן און אָנגרייטן צום עסן.

זאגט דער פסוק, שפנים, די האזלעך, עם לא עצום, דאס איז אויך נישט קיין שטארקע פאלק, אנדערע טייטשן, עס איז נישט קיין פאלק וואס פארמאגט אסאך צו זיך, עס איז נישטא קיין סאך פון די שפנים, און וישימו בסלע ביתם, זיי מאכן זייער הויז אין א פעלזן שטיין, זיי זענען בכלל נישט שטארק, און ס'איז איבער זייערע כוחות אויסצוהאקן דעם פעלזנשטיין, אבער זיי געבן נישט אויף, זיי קראצן אביסל און נאך אביסל, און צוביסלעך ווערט א לאך אין דעם שטיין און זיי באהאלטן זיך דארטן, זיי טוען זיך דארט באשיצן, סלעים מחסה לשפנים. און דאס קומט אונז לערנען זאגט דער מצודות, אז א מענטש קוקט אן די תורה זאגט ער ס'איז אזוי גרויס און שווער ווען וועל איך עס ענדיגן, מ'דארף אבער אנהייבן, היינט לערנט מען אביסל און מארגן נאך אביסל, און צום סוף וועט מען אנקומען. זאגט דער תרגום, וחנסי דעמהון לא תקיף, ועבדין להון ביתא בקסרין. זאגט ער די דריטע פון די בעלי חיים איז מלך אין לארבה, דער היישעריק האט נישט קיין קעניג וואס ער זאל זיי צאמנעמען און אפשמועסן צו גיין אינאיינעם, און דאך ויצא חוצץ כלו, ער גייט ארויס מיט א גאנצע צאמגענומענע גרופע וואס דאס איז א געוואלדיגע מעלה פאר זיי, ווייל ווען זיי גייען ווען איינציגווייז זאגט די מצודות וואלט מען זיי פארכאפט און אויפגעגעסן, אזוי אז זיי קומען אן א גאנצע מיליטער פון היישעריק אויף אמאל, קען מען זיי גארנישט טון און זיי עסן אויף די גאנצע פעלד. זאגט ער פון דעם קען מען זיך אראפלערנען אז די מענטשן דארפן זיך זען צאמצונעמען אפילו אויב עס איז נישט דא קיין מנהיג, מען האט זיך נישט געקענט פאראייניגן אויפצונעמען א פירער, דארף זיך דער עולם כאטשיג האלטן צוזאמען באחדות און די זכות הרבים וועט צוהעלפן. זאגט דער תרגום וקמצי דמלכא לית להון ומתכנשין כולהון כחדא. די פערדע קליינע בעריע וואס איז ספעציעל קלוג איז שממית, א שפין, בידיים תתפש, מיט די הענט טוט זי טאפן און אזוי טוט זי ארויפקריכן אויף גראדע ווענט, והיא בהיכלי מלך, און זי קומט אן אפילו אין די פאלאצן פונעם קעניג. דאס ווייזט אז א מענטש דארף נישט זאגן ווער בין איך, א מענטש דארף זיך ויגבה לבו בדרכי השם, ער דארף קלעטערן און קלעטערן, און ער וועט שוין דערגרייכן, ער וועט אנקומען. ס'דא מפרשים וואס לערנען פשט דא בידיים תתפש, מיט אירע הענט טוט זי פאבריצירן די שפין-וועבעכץ, און מיט דעם טוט זי פארכאפן פליגן און בינען, און דורך דעם האט זי וואס צו עסן. און אפילו והיא בהיכלי מלך, זי קומט שוין אן צום קעניג'ס פאלאץ וואס דארט קען זי באקומען די בעסטע עסן, אבער זי וועט זיך מפרנס זיין פון יגיע כפיה, די פליגעלעך וואס האבן זיך אריינגעכאפט אין אירע נעצן, דאס וועט זי עסן, און איבערלאזן די עסן פונעם קעניג, און דאס קומט אויסלערנען פאר מענטשן זיך צו מפרנס זיין פון יגיע כפיהם, און נישט צוקומען צו אנדערע מענטשן. אינטערסאנט אז דער אבן עזרא לערנט אז דער שממית פונעם פסוק גייט ארויף אויף א מאלפע, ער זאגט בידיים תתפש אז זי קען האלטן זאכן אין די הענט אזוי ווי א מענטש, והיא בהיכלי מלך צוליב איר חכמה און אירע קונצן טוען די קעניגן האדעווען די מאלפעס פאר וואוילטאג זיך צו אונטערהאלטן מיט זיי. זאגט דער תרגום ואקמתא דמסככא בידה ועמרא בביתא דמלכי. זאגט די משנה אין מסכת סנהדרין פרק ד' אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה, סיי ווען מען מאכט א דין תורה אויף געלט זאכן, סיי ווען מען מאכט א דין תורה צו איינער איז מחיוב מיתה אדער נישט, דארף מען גוט אויספארשן די עדות, שנאמר, משפט אחד יהיה לכם, סיי די דיני ממונות און סיי די דיני נפשות דארף האבן די זעלבע הלכה, און ביי די דיני נפשות שטייט אין פסוק ודרשת וחקרת. שמועסט דער ברטנורא אויס אז מן התורה דארף מען טאקע ביי דיני ממונות אויכעט זייער שטארק אויספארשן, אבער די חכמים האבן מורא געהאט אז מענטשן וועלן ציטערן צו בארגן געלט פאר אנדערע מענטשן, זיי וועלן זייער שווער קענען צוריקבאקומען דאס געלט, האט מען געזאגט אז מען זאל נישט צופיל אויספארשן די עדות ביי דיני ממונות, נאר אויב מען זעט און מען באמערקט אז עפעס איז דא פאפעריש, שווינדלעריש, דעמאלטס זאל מען זיך בעסער אריינלייגן דערין. ברטנורא זאגט אויך אז דרישה וחקירה, דאס מיינט אז מען פארשט אויס איבער די זאך אליין, צום ביישפיל מען פרעגט וויפיל האט ער געבארגט, ווען האט ער געבארגט, אויף וועלכן פלאץ האט ער געבארגט, נאכדעם איז דא זאכן וואס הייסן בדיקות, זייטיגע שאלות וואס מען פרעגט, וואס האט נישט דווקא מיט די הלוואה אליין, מען פרעגט וואס האט ער אנגעהאט דעמאלטס, צו ער איז געשטאנען, צו ער איז געזיצן. זאגט די משנה. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות? וואס זענען די נפקא מינה צווישן דיני ממונות און דיני נפשות? דיני ממונות בשלושה, ס'איז גענוג דריי דיינים, ודיני נפשות בעשרים ושלושה, דאס האט מען שוין געלערנט אין די ערשטע פרק אויכעט. דיני ממונות, פותחין דארף מען אנהייבן דן צו זיין בין לזכות בין לחובה, מען קען אנהייבן סיי צו טראכטן א זכות אויף דעם מענטש און סיי א חוב, אבער ודיני נפשות פותחין לזכות, מען דארף אנהייבן די דין תורה דארף מען אנהייבן דן צו זיין אפשר איז יענער נישט שולדיג, ואין פותחין לחובה מען טאר נישט אנהייבן טראכטן אז אפשר איז ער יא שולדיג. דיני ממונות מטין, נייגט מען זיך על פי אחד, אויב ס'איז דא איינער מער קוקט מען אויף יענע זייט בין לזכות בין לחובה, נישט קיין חילוק צו צוויי זאגן לזכות אקעגן איינער, אדער צוויי זאגן לחובה קעגן איינער, גייט מען נאך די צוויי קעגן איינס אפילו עס איז נאר איינס מער. און ודיני נפשות אבער מטין על פי אחד לזכות, אויף נייגן צו זכות איז אפילו ווען עס איז דא צוועלף קעגן עלף ביי די בית דין פון כ"ג, צוועלף זאגן לזכות און עלף זאגן לחוב גייט מען לזכות, ועל פי שניים לחובה, ווען ס'קומט מ'זאל דן זיין יענעם לחוב, איז נישט גענוג אז ס'איז צוועלף לחובה און עלף לזכות, ס'דארף זיין כאטשיג צוויי מער לחובה ווי לזכות. נאך א חילוק איז דא, דיני ממונות מחזירין מען קען צוריקדרייען דעם דין, נאכדעם וואס מען האט שוין אפגע'פסק'נט, אויב מען באמערקט א טעות, מעג מען צוריקדרייען בין לזכות בין לחובה, סיי מען האט באמערקט אויף יענעם א זכות און סיי מען האט באמערקט א חובה. דיני נפשות אבער מחזירין לזכות, מען מעג צוריקדרייען טאמער מען האט געטראפן פאר יענעם א זכות, ואין מחזירין לחובה. אויב מען האט שוין אפגע'פסק'נט און מען האט שפעטער געטראפן אויף יענעם א חוב, טאר מען נישט צוריקדרייען דעם דין. דיני ממונות, הכל מלמדין זכות וחובה, יעדער איינער, אפילו די תלמידים וואס זיצן פארזאמלט פארנט פון די דיינים, מעגן זיך אנרופן, איך האב עפעס א לימוד זכות, איך האב עפעס א חוב אויף יענעם, אבער בדיני נפשות הכל מלמדין זכות, מען קען אויסהערן פון די תלמידים נאר אויב זיי האבן א לימוד זכות, ואין הכל מלמדין חובה, א חוב לאזט מען נישט די תלמידים אריינרעדן. דיני ממונות, המלמד חובה מלמד זכות, דער זעלבער דיין וואס האט אנהייב געזאגט אז יענער איז שולדיג, קען שפעטער צוריקדרייען און זאגן אז ער איז אומשולדיג. והמלמד זכות מלמד חובה, דער וואס האט געזען פארדעם אז יענער איז ריין, מעג ער שפעטער זאגן אז ער איז אומריין. דיני נפשות, המלמד חובה, ווער עס האט קודם געזאגט אז יענער איז שולדיג און ס'קומט זיך אים מיתה, מלמד זכות, קען ער צוריקדרייען און זאגן אז יענער איז יא גערעכט און ס'קומט זיך אים נישט קיין מיתה. אבל המלמד זכות, איינער וואס האט אנגעהויבן מיט א זכות אויף יענעם, אינו יכול לחזור וללמד חובה, קען ער נישט צוריק דרייען און זאגן אז יענער איז יא שולדיג, זאגט רש"י אז דאס איז נאר בשעת משא ומתן, בשעת מען טענה'ט זיך ארום די דיינים ווער ס'איז גערעכט, אבער איינמאל מען האלט שוין ביים גמר הדין, און דער וואס האט אנהייב געזאגט א לימוד זכות זאגט איך זע איין אז איך בין נישט גערעכט, איך קען נישט טרעפן קיין שום צד צו זאגן אז ער איז טאקע גערעכט איך מוז צוריקדרייען פון מיין פסק דעמאלטס הערט מען אים אויס און ער מעג צוריקדרייען און זאגן אז יענער איז יא שולדיג. נאך א חילוק זאגט די משנה דיני ממונות דנין ביום, מ'איז דן בייטאג וגומרין בלילה, ענדיגן די דין תורה מעג מען אפילו ביינאכט, דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום, סיי די התחלה און סיי די גמר אלעס מוז זיין בייטאג, דיני ממונות, גומרים בו ביום, מען קען ענדיגן דעם זעלבן טאג, בין לזכות בין לחובה, סיי מען האט געטראפן א זכות סיי מען האט געטראפן א חוב, דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות, אויב ס'איז געבליבן אז מען גייט יענעם ריינוואשן מעג מען צוענדיגן שוין יענעם טאג, וביום שלאחריו לחובה, אויב מען זעט איין אז יענער איז שולדיג, דארף מען דאס לאזן איבערנעכטיגן, זיך איבערטראכטן משך פון די נאכט אפשר וועט מען טרעפן אויף יענעם א זכות. לפיכך, ווייל מען טוט עס אפשטופן מיט א טאג, אין דנין טאר מען נישט דן זיין קיין דיני נפשות לא בערב שבת ולא בערב יום טוב, ווייל דעם אנדערן טאג, שבת און יום טוב, אז ס'וועט ארויסקומען די פסק אז מען דארף יענעם הרג'ענען, שבת און יום טוב טאר מען נישט געבן קיין מיתת בית דין, ס'איז נישט דוחה שבת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת לערנט מען פון דעם ארויס אז אפילו איינער איז מחיוב שריפה ביים בית דין, אדער אלע אנדערע מיתות בית דין, קען מען דאס נישט געבן אין שבת, ווידער, גיין אפשטופן דעם פסק גיין אפשטופן דעם, נאכדעם וואס מען האט שוין ארויסגעגעבן דעם פסק, זאל מען עס גיין אפשטופן און מקיים זיין הערשט זונטאג, דאס הייסט עינוי הדין, מען טאר נישט אויפהאלטן דעם דין, מען טאר נישט פארפייניגן דעם דין, און דערפאר טאר מען נישט דן זיין קיין דיני נפשות ערב שבת אדער ערב יום טוב. משנה בית. דיני הטומאות והטהרות, ווען מען איז דן אויף א געוויסע זאך צו עס איז טמא אדער טהור, און די זעלבע זאך דיני ממונות, איסור והיתר, מתחילים מן הגדול, מען הייבט אן פונעם עלטסטן פונעם חשוב'סטן פון די דיינים, מען הערט וואס ער האט צו זאגן און נאכדעם פרעגט מען די אנדערע וואס זיי האבן צו זאגן, אבער דיני נפשות מתחילים מן הצד, מען הייבט אן פון די זייט פון די קליינע, ווייל ס'איז דא א פסוק ביי דיני נפשות לא תענה על ריב, און ס'שטייט ריב רייש בית דרשנט מען דאס לא תענה על רב אז מ'טאר נישט זאגן אנדערש ווי דער מופלא שבבית דין איז אויב מ'וועט אנהייבן פונעם חשוב'סטן און יענער וועט זאגן לחובה וועט קיינער נישט קענען זאגן אנדערש פארדעם הייבט מען אן פון די קלענסטע און מ'גייט פון דארטן ארויף. הכל כשרין לדון דיני ממונות, אלע זענען כשר צו זיין א דיין אויף דיני ממונות, און דאס קומט מרבה זיין אפילו א גר, ווילאנג זיין טאטע אדער זיין א מאמע איז א איד הייסט ער מקרב אחיך, און ער מעג דן זיין, עס קומט אויך מרבה זיין א ממזר, ווייל אין אלע געגנטער אויסער אין ירושלים האט מען גענוצט אפילו א ממזר פאר דיני ממונות, נאר אין ירושלים האט מען מחמיר געווען און מען האט נישט גענומען נאר מיחוסים אפילו פאר די בית דין פון דיני ממונות. ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות, נישט יעדער איז כשר דן צו זיין דיני נפשות, אלא כהנים, לוויים, וישראלים, און אזעלכע ישראלים המשיאין לכהונה, וואס זיי מאכן חתונה זייערע קינדער מיט כהנים דאס הייסט אז זיי קומען פון משפחות מיוחסות. משנה ג', סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה, די סנהדרין, נישט קיין חילוק די סנהדרין קטנה פון דרײַ און צוואַנציק אדער די סנהדרין גדולה פון איין און זיבעציק, איז געווען אויסגעשטעלט ווי א האלבע רינג, ווי א האלבע פון א רינדעכיגע שייער, כדי שיהו רואין זה את זה, כדי זיי זאלן זיך זעהן איינער די אנדערע, ווען ס'וואלט געווען א גלייכע שורה, וואלטן די פון ביידע עקן זיך נישט געקענט זעהן, אזוי אז ס'איז א האלבע רינג, קען מען זיך געהעריג זעהן, פארוואס נישט א גאנצע רינג? ווייל מ'האט דאך געדארפט אז די בעלי דינים און די נידון און די עדים זאלן אויפטרעטן פאר די דיינים, האט מען נישט געוואלט אז זיי זאלן שטיין אינמיטן, וואס דעמאלטס קומט אויס אז זיי שטייען מיט די פנים צו א חלק פון די דיינים און מיט די רוקן צו די אנדערע דיינים, האט מען נאר געמאכט א האלבע רינג. ושני סופרי הדיינים עומדים לפניהם, ס'איז דא צוויי שרייבערס פון די דיינים וואס זיי שטייען פארנט פון די דיינים, אחד מימין ואחד משמאל, איינער אויף די רעכטע זייט איינער אויף די לינקע זייט, וכותבין און זיי שרייבען אראפ דברי המזכין ודברי המחייבין. איז לויט ווי מ'פארשטייט פון די ברטנורא פונעם רמב"ם איז איינער פון די שרייבערס שרייבט אראפ די טענות פון די מזכים, און דער צווייטער שרייבט אראפ די טענות פון די מחייבים. רבי יהודה אומר, שלושה, ס'האט געמוזט זיין דריי שרייבערס, אחד כותב דברי המזכים, ואחד כותב דברי המחייבים, והשלישי און דער דריטער שרייבער כותב, ער שרייבט אראפ דברי המזכים ודברי המחייבים, אזוי איז דא צוויי עדות, צוויי שרייבערס אויף די דברי המזכים, און צוויי שרייבערס אויף די דברי המחייבים. זאגט דער תוספות יום טוב, אויב דאס זאל זיין דער פשט, אז לויטן תנא קמא איז נאר דא איין שרייבער פאר די מזכין און איינער פאר די מחייבין און לויט רבי יהודה איז דא צוויי אויף ביידע, קומט דאך אויס אז רבי יהודה זאגט א שטארקע טענה, ס'דארף דאך זיין צוויי עדות אויף יעדע זאך. איז פארוואס פסק'נט מען טאקע נישט ווי רבי יהודה? ברענגט ער אז רש"י לערנט א צווייטע פשט דא, אז אויך די תנא קמא האט געהאלטן אז ס'איז געווען צוויי שרייבערס פאר די מזכין און צוויי פאר די מחייבין, דאס הייסט אז די צוויי שרייבערס האבן ביידע געשריבן ביידע טענות, וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין מיינט אז ביידע סופרים האבן אראפגעשריבן די טענות פון ביידע, רבי יהודה האט אבער געהאלטן אז זיי וועלן זיין צו פאריאגט, זיי קענען נישט אנקומען צו שרייבן ביידע די טענות פון ביידע צדדים, ממילא וועלן זיי מאכן טעותים, פארדעם האט רבי יהודה געזאגט אז ס'זאל זיין אזוי, איין שרייבער וואס שרייבט אראפ די טענות פון די מזכין, איינער וואס שרייבט אראפ די טענות פון די מחייבין, און א דריטער וואס יענער זאל יא שרייבן די טענות פון ביידע, און וויבאלד די ערשטע צוויי האבן רואיג, זיי דארפן נישט אראפשרייבן ביידע טענות, וועלן זיי נישט מאכן קיין טעותים, און אויב מען וועט יא אמאל וועלן פעסטשטעלן עפעס א גרייז צי וואס, דעמאלטס וועט מען קוקן וואס דער דריטער האט געשריבן, און אזוי וועט מען זען וואס די אמת איז. משנה ד', ושלש שורות של תלמידי חכמים יושבים לפניהם, פארנט פון די בית דין של כ"ג, זיצן אויסגעשורה'ט דריי שורות פון דריי און צוואנציג תלמידי חכמים אין יעדע שורה, כל אחד ואחד מכיר את מקומו, יעדער איינער פון די תלמידים האט געוואוסט זיין פלאץ ווייל זיי זענען געווען אויסגעזעצט לויט זייער חשיבות, פארוואס האט מען געדארפט האבן די אלע תלמידים פארנט פון די דיינים, ווייל אויב ס'האט זיך געמאכט א בית דין שקול, ס'איז געווען צוטיילט האלב און האלב, אדער ס'איז געוועזן צוועלף לחוב און עלף לזכות וואס מען קען נישט אזוי דן זיין ווייל מען קען נישט נייגן דעם דין לחוב על פי אחד נאר על פי שניים האט מען געדארפט צולייגן צוויי דיינים אויף די דרײַ און צוואַנציק און אויב די צוויי צוגעלייגטע האבן זיך ווייטער צוטיילט איינער לזכות איינער לחוב האט מען געדארפט צולייגן נאך צוויי און אזוי ווייטער און ווייטער ביז איין און זיבעציק מער ווי איין און זיבעציק וואס דאס איז די סנהדרי גדולה האט מען שוין נישט צוגעלייגט איז באמת אויב ס'איז דא אין די ארגינעלע סנהדרי קטנה דרײַ און צוואַנציק איז פון דרײַ און צוואַנציק ביז איין און זיבעציק דארף מען ווען האבן נישט מער ווי נאך אַכט און פֿערציק, וואלט מען ווען געקענט מאכן צוויי שורות פון פֿיר און צוואַנציק תלמידי חכמים אין א שורה, מען האט אבער נישט געוואלט אז די שורות פון די תלמידים זאל האבן פֿיר און צוואַנציק מענטשן אין יעדע שורה, בשעת די שורה פון די דיינים האט נאר דרײַ און צוואַנציק צו א שורה, פארדעם האט מען געמאכט דריי שורות פון דרײַ און צוואַנציק וואס אלעס אינאיינעם איז עס געוועזן נײַן און זעכציק אפילו ס'האט נישט אויסגעפעלט אזויפיל. זאגט די משנה היו צריכין לסמוך, אויב מען האט געדארפט סומך זיין איינער פון די תלמידים ארויפנעמען אז ער זאל זיין פון די סנהדרין, צום ביישפיל איינער פון די סנהדרין איז געשטארבן, סומכין מן הראשונה, האט מען גענומען פון די ערשטע שורה פארנט פון די סנהדרין, וואס דארט זענען געווען די חשוב'סטע, און דער וואס איז געזיצן אויף די חשוב'סטע פלאץ פון די שורה, אים האט מען ארויפגענומען אין ראנק, און מען האט אים געשטעלט אלס דיין. און אחד מן השניה בא לו לראשונה. מען האט ארויפגערוקט יעדן איינער מיט איין זיץ, יעדער איינער פון די ערשטע שורה האט זיך ארויפגערוקט מיט א בענקל צו די חשוב'סטע פלאץ, צו א חשוב'ערע פלאץ, און ס'איז געבליבן פריי איין בענקל ביי די סוף פון די ערשטע שורה האט מען גענומען איינעם פון די אנהייב פון די צווייטע שורה און אים ארויפגעזעצט צו די ערשטע שורה, ואחד מן השלישית בא לו לשניה, אלע פון די צווייטע שורה האבן זיך אויכעט יעדער ארויפגערוקט מיט איין זיץ, און די לעצטע בענקל פון די צווייטע שורה איז געבליבן ליידיג האט מען גענומען איינער פון די דריטע שורה און ער האט אנגעפילט דעם ליידיגן זיץ פון די צווייטע שורה, ובוררין להן עוד אחד מן הקהל ומושיבין אותו בשלישית, ווייל אלע פון די דריטע שורה האבן זיך אויכעט ארויפגערוקט יעדער איינער מיט איין בענקל, און די לעצטע בענקל וואס איז געבליבן פריי האט מען גענומען איינער פון גאס, איינער פון בית המדרש, אז ער זאל דא זיין פון די שורות תלמידים וואס זיצן פארן בית דין. ולא היה יושב במקומו של ראשון, די וואס זיי קומען ארויף פון איין שורה צו די אנדערע, האבן זיך נישט אראפגעזעצט אויף דעם ליידיג געווארענעם בענקל, אזוי ווי אונז האמיר אויסגעשמועסט, אלא יושב במקום הראוי לו, די אלע וואס זיצן שוין לאנג אויף די שורה האבן זיך ארויפגערוקט יעדער איינער מיט א בענקל, און די בענקל וואס איז געבליבן פריי ביים עק, דאס איז געגאנגען פאר דער וואס איז יעצט ארויפגעקומען פון די פריערדיגע שורה, אדער וואס מען האט אים צוגענומען מן הקהל. משנה ה'. כיצד מאיימין את העדים, על עדי נפשות? ווען ס'קומט צו עדי נפשות, וואס אויף זייערס א ווארט קען מען הרג'ענען א מענטש, וויאזוי קען מען זיי גוט אנשרעקן אז זיי זאלן נישט זאגן קיין פאלשע עדות? היו מכניסין אותם מ'האט זיי אריינגעברענגט ומאיימין עליהן, מ'האט זיי דערשראקן, מ'האט זיי געזאגט, שמא תאמרו מאומד, אפשר וועט עטס זאגן עפעס וואס ס'דאכט זיך ענק עטס האטס אפגעשאצט אז ס'מוז זיין אז דאס איז געווען די מעשה, ומשמועה אדער עפעס וואס עטס האטס געהערט, עד מפי עד, עטס האטס אפשר געהערט ווי איינער זאגט עדות פאר א צווייטע בית דין און עטס קומט עס נאכזאגן כאילו עטס האטס עס געזען, ומפי אדם נאמן שמענו, אפשר וועט עטס זאגן אז עטס האטס געהערט פון א באגלייבטע מענטש, או שמא אי אתן יודעין שסופינו לבדוק אתכם בדרישה וחקירה, אפשר ווייסט עטס נישט אז מ'גייט ענק גוט אויספארשן, הוו יודעין, עטס זאלטס וויסן, שלא כדיני ממונות דיני נפשות, דיני נפשות איז שוין גארנישט קיין קינדער שפיל, אפילו קעגן דיני ממונות, וואס דיני ממונות אליין איז אויכעט הארב, דיני ממונות אויב מען האט פאלש עדות געזאגט איז אבער דא א וועג וויאזוי מען קען דאס באצאלן, אדם נותן ממון ומתכפר לו, מען דרייט זיך ארויס פון א שווערע שטראף דורך דעם וואס מען געבט צוריק פאר יענעם די געלט וואס מען האט אים שאדן געמאכט, אבער דיני נפשות אז מען הארגעט א מענטש אומזיסט איז דמו יענעמס בלוט, ודם זרעיותיו און די בלוט פון אלע זיינע קינדער תלויין בו, הענגען אויף דעם פאלשן עדות עד סוף העולם, ביז די עק פון די וועלט. שכן מצינו ווייל אזוי טרעפט מען בקין שהרג את אחיו וואס האט געהארגעט זיין ברודער הבל שנאמר דמי אחיך צועקים שטייט א לשון רבים די בלוטן פון דיין ברודער שרייען אינו אומר דם אחיך א לשון יחיד אלא דמי אחיך ווייל ער מיינט צו זאגן דמו ודם זרעיותיו. ברענגט די משנה נאך א פשט אויף די לשון רבים, און דאס, זאגט די תוס' יום טוב האט מען נישט געדארפט זאגן פאר די עדות, ס'איז נאר א דרש, דבר אחר, דמי אחיך, פארוואס שטייט א לשון רבים, שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים, די בלוט פון הבל איז געווען פארגאסן אויף אסאך העלצער און שטיינער, פאר דעם איז עס אנגערופן מיט א לשון רבים. זאגט מען ווייטער פאר די עדים, לפיכך נברא אדם יחידי, פאר דעם איז א מענטש באשאפן געווארן איינער אליין, אדם הראשון איז באשאפן געווארן אן קיין ברודערס אן קיין שוועסטערס, ללמדך, דיך צו לאזן לערנען, שכל המאבד נפש אחת מישראל, איינער וואס מאכט פארלירן איין זעל פון די אידן מעלה עליו הכתוב רעכנט אויף אים דער פסוק כאילו איבד עולם מלא, כאילו ער האט געמאכט פארלוירן א גאנצע וועלט, וכל המקיים נפש אחת מישראל, ווער ס'טוט דערהאלטן ביים לעבן איין זעהל פון די אידן מעלה עליו הכתוב רעכנט אויף אים דער פסוק כאילו קיים עולם מלא, כאילו ער האט געהאלפן אויפהאלטן א גאנצע וועלט, ממילא זאגט מען אים דו זאלסט זייער אכט געבן נישט פאלש עדות צו זאגן ווייל דורך דיר קען מען אומברענגען א מענטש אומזיסט און דאס ווערט גערעכנט כאילו דו האסט מאבד געווען א גאנצע וועלט. און מפני שלום הבריות, נאך א סיבה פארוואס דער אדם הראשון איז באשאפן געווארן איינער אליין, כדי עס זאל זיין שלום צווישן די מענטשהייט, שלא יאמר אדם לחבירו א מענטש זאל נישט זאגן פאר זיין חבר אבא גדול מאביך מיין טאטע איז געווען עלטער און גרעסער פון דיין טאטע. נאך א סיבה ושלא יהיו מינים אומרים, די מינים זאלן נישט זאגן הרבה רשויות בשמים, ס'איז דא חלילה עטליכע רשויות אין אויבן, איין גאט האט באשאפן אדם און א צווייטער האט באשאפן א צווייטן. און להגיד גדלותו של הקדוש ברוך הוא, דאס אז ס'איז באשאפן געווארן נאר איין מענטש, דאס קומט ווייזן די גרויסקייט פונעם אייבערשטן שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד ווען א מענטש זאל מאכן א זיגל און פארעמען אסאך מטבעות מיט דעם זיגל וכולם דומים זה לזה אלע זעען אויס אקוראט די זעלבע און מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון דעם זעלבן פארעם וואס ער האט גענוצט פאר אדם הראשון האט ער מיט דעם אויסגעפארעמט א יעדן מענטש, ואין אחד מהם דומה לחבירו, עס איז נישטא קיין איין מענטש אויף די וועלט וואס זעט אויס פונקט אזוי ווי די אנדערע. זאגט מען ווייטער פאר די עדים, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר א יעדער מענטש איז מחיוב צו זאגן בשבילי נברא העולם, וועגן מיר איז די וועלט באשאפן געווארן, ממילא זאגט מען אים דו זאלסט זייער אכט געבן זאלסט נישט פאלש עדות זאגן, זאלסט דיך נישט פארוואגלען אינגאנצן צוליב די איין פאלשע עדות'שאפט. ושמא תאמרו טאמער וועט עטץ זאגן. מה לנו ולצרה הזאת, וואס האב איך מיך אריינצודרייען אין די צרה, אפילו אויב כ'האב באמת יא געזען די מעשה ווי יענער האט חוטא געווען און ס'קומט זיך אים א מוסר, אבער ס'קען דאך זיין אז איך ווייס נישט אזוי פונקטליך, וואס האב איך מיך אריינצולייגן אין די צרה, ס'קומט נאך אזעלכע עונשים, והלא כבר נאמר זאגט מען אים, דו קענסט דיך נישט ארויסדרייען, ס'שטייט א פסוק והוא עד. או ראה או ידע, אויב דו ביסט א עדות דו האסט געזעהן אדער געוויסט פון א מעשה אם לא יגיד ונשא עונו, אז דו ווייסט עפעס ביסטו באשוואוירן געווארן אז דו מוזט עדות זאגן, ושמא תאמרו מה לנו לחוב בדמו של זה, ס'לוינט זיך מיר ענדערשער עובר צו זיין אויף די לאו פון אם לא יגיד ווי איידער צו גיין הרג'נען א מענטש צוליב מיינע עדות'שאפט, אויף דעם זאגט מען דיר דאס איז נישט קיין עוולה אז מ'זאל הרג'נען א רשע דורך דיר, והלא כבר נאמר באבוד רשעים רנה, טאמער ס'איז אמת אז יענער האט געזינדיגט, וועט זיין א פרייד אז מען וועט יענעם מאכן פארלירן פון די וועלט, און ס'איז בכלל נישט קיין עבירה פאר דיר עדות צו זאגן אויף אים. זאגט די גמרא אין מסכת סנהדרין דף ל' ז עמוד א', ס'איז געשטאנען אין די משנה סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה, זיי זענען אויסגעשטעלט ווי א האלבע רינג, מנא הני מילי, אמר רבי אחא בר חנינא דאמר קרא, שררך אגן הסהר אל יחסר המזג, דרש'נט ער דעם פסוק אויף די סנהדרין, שררך, דאס טייטשט א נאפל, זו סנהדרין דאס גייט ארויף אויף די סנהדרין, למה נקרא שמה שררך, שהיא יושבת בטיבורו של עולם, זי זיצט ביי די נאפל ביים צענטער פון די וועלט אין די לשכת הגזית, די בית המקדש געפינט זיך פונקט אין צענטער פון די וועלט, אגן, ווערט זיי אנגערופן שהיא מגינה על כל העולם כולו ווייל זיי טוען באשיצן אויף די גאנצע וועלט, הסהר, דאס איז א לבנה, שהיא דומה לסהר ווייל ס'איז רינדעכיג ווי א לבנה, זאגט די מהרש"א ער זאגט נישט ווי א זון, ווייל א זון איז אינגאנצן רינדעכיג, און זיי זענען נאר געזיצן ווי א האלבע רינג וואס די לבנה רוב חודש זעט עס אויס ווי א האלבע רינג. אל יחסר המזג, מזיגה מיינט איין חלק וויין און צוויי חלקים וואסער. זאגט די גמרא, דאס מיינט צו זאגן, שאם הוצרך אחד מהם לצאת, טאמער איינער פון די סנהדרין האט געדארפט ארויסגיין, רואין קוקט מען אם יש עשרים ושלושה, אויב בלייבט איבער דא אין שטוב דרײַ און צוואַנציק סנהדרין, כנגד סנהדרי קטנה וואס דאס איז דאך די צאל פון א סנהדרי קטנה, יוצא דעמאלטס קען ער ארויסגיין, ווייל ס'איז געבליבן א דריטל. פון די סנהדרי גדולה, א דריטל פון איין און זיבעציק איז דריי און צוואנציג, איז אל יחסר המזג, די עיקר פון די סנהדרין זאגט דער מהרש"א, איז די דריי און צוואנציג די סנהדרי קטנה וואס זיי קענען שוין אויך דן זיין דיני נפשות, די אנדערע צוויי חלקים זענען אזוי ווי די וואסער וואס מען לייגט צו צו די איין דריטל וויין, איז אויב ס'איז דא דריי און צוואנציג קען ער ארויסגיין ואם לאו אינו יוצא. שטייט ווייטער אין פסוק בטנך ערימת חטים, מה ערימת חטים, פונקט ווי א הויפן פון ווייץ הכל נהנין ממנה יעדער האט הנאה דערפון, אף סנהדרין הכל נהנין מטעמיהם אלע האבן הנאה פון זייערע טעמים. שטייט ווייטער אין פסוק סוגה בשושנים, שאפילו כסוגה של שושנים, אפילו מען זאל מאכן א דינע צוים געמאכט פון רויזן, לא יפרצו בהן פרצות, וועלן די אידן נישט דורכברעכן די פרצות. ווי רש"י מסביר, מיט א קליינע ווארענונג, און מיט א קליינע אפשיידונג ווערן אידן אפגעשיידט פון אן עבירה, ס'פעלט נישט אויס מ'זאל בויען א מויער פון שטיינער. והיינו דאמר ליה ההוא מינא לרב כהנא, ס'איז געווען א מין וואס ער האט געזאגט פאר רב כהנא, אמריתו עטס זאגט, נידה שרי לייחודי בהדי גברא א נידה מעג זיין ביחוד מיט איר מאן, ווי קען דאס זיין אז ס'זאל נישט צוקומען צו אן עבירה, אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבת, ווי איז מעגליך אז א פייער זאל זיך אנכאפן אין אפפאל פון פלאקס און ס'זאל נישט אויפפלאמען? אמר ליה האט ער אים געענטפערט התורה העידה עלינו די תורה האט מעיד געווען אויף אונז סוגה בשושנים שאפילו כסוגה בשושנים לא יפרצו בהן פרצות אפילו ס'וועט זיין א דינע מחיצה'לע אזוי ווי רויזן וועט מען דאס נישט אויפברעכן

פארציילט די גמרא הנהו בריוני, עס געווען אזעלכע ליידיגייערס, דהוו בשיבבותיה דרב זירא, זיי האבן געוואוינט אין שכינות פון רב זירא, דהוה מקרב להו, רב זירא האט זיי דערנענטערט כי היכי דניהדרו להו בתיובתא, מיטן ציל אז זיי זאלן תשובה טון, והוו קפדי רבנן, די רבנן האבן מקפיד געווען אויף דעם, פארוואס ער איז זיי מקרב.

האט מען געזען פון דעם אז ער האט יא אויפגעטון מיט דעם וואס ער האט זיי מקרב געווען אז לאחר פטירתו האבן זיי אלע תשובה געטון און מען זעט פון דעם אויך אז אפילו די בוגדים אפילו די ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון. זאגט די זוהר הקדוש ר' שמעון פתח שטייט א פסוק אין תהלים לדוד אליך ה' נפשי אשא אלוקי בך בטחתי

וואס אין דעם ווענדט זיך די מיתה, דאס הייסט, ס'האט אסאך גבורות אין זיך, אסאך דינים, און ס'שפרייט אויס די פליגלען, די צווייגעלעך, און ס'דעקט איבער יעדן איינעם, ווייל דא איז חשך, פאר דעם ווערט אלעס פארטונקלט, וכל בני עלמא טעמין טעמא דמותא אלע מענטשן פון דער וועלט שפירן א טעם פון טויט. ואקדים בר נש, און א מענטש פעדערט, ויהב ליה פיקדונא דנפשיה, ווי אונז האבן נעכטן געלערנט אין זוהר, אז דאס איז א עצה טובה א מענטש זאל איבערגעבן זיין נשמה אלס א פיקדון, ואפקדיה בידיה בפיקדונא, ובגין דנטל לון בפקדונא ווייל די מידת המלכות נעמט איבער די נשמות אלץ א פקדון תב פקדונא למאריה בשעתא דאתא צפרא קערט זיך צוריק דער פקדון צום בעל הבית ווען ס'ווערט אינדערפרי כד אתא צפרא ווען ס'ווערט צופרי ותב לגביה פקדוניה און דער פקדון קומט צוריק צום מענטש בעי לברכא ליה לקודשא בריך הוא דהוא מהימנא עלאה דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן וואס ער איז דער אויבערשטער באגלייבטער וואס ער געבט צוריק די נשמות.

וואס מען טוט אן אויף זיך די עול מלכות שמים, כגוונא דעובדא דפריס ארישיה דפריסא דמצוה דאס אקעגן די טלית וואס מען טוט אן, במעשה איז דא די דיבורים פון די קאפיטלעך פון פסוקי דזמרה, ולבתר און נאכדעם צלותא דמיושב די דאווענען פון יוצר אור וואס מען זאגט זיצנדיג, דאס איז לקבל תפילה של יד דאס אקעגן די תפילין של יד וואס מען טוט אן,

וויי איז פאר א מענטש וואס ער טוט מאכן פעלערדיג זיין דאווענען, פולחנא דמאריה די עבודה פון זיין באשעפער עליה כתיב דעם פסוק כי תבואו לראות פני, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, דהא בעובדא ובמלולא תליא מלתא. און צוריקצוקומען צו פארענטפערן דעם קאפיטל פון נפילת אפיים, וועט מען ממשיך זיין אם ירצה השם מארגן אין די זוהר הקדוש. זאגט דער רמב"ם אין הלכות תפילה פרק ו'. אין המתפלל מפסיק תפילתו אלא מפני סכנת נפשות בלבד, אינמיטן שמונה עשרה טאר מען זיך נישט אפשטעלן נאר אויב ס'איז א סכנת נפשות, ואפילו מלך ישראל א אידישער קעניג שואל בשלומו באגריסט אים לא ישיבנו טאר ער אים נישט ענטפערן ווייל ס'איז נישט קיין סכנה, אבל פוסק הוא למלך עובד כוכבים שמא יהרגנו א גוי'אישער קעניג איז דא א חשש אז ער גייט אים הרג'נען מעג ער אים צוריקגריסן. היה עומד בתפילה ער שטייט אין שמונה עשרה וראה מלך עובד כוכבים ער זעט א גוי'אישע קעניג או אנס א גוי'אישער באצווינגער וואס ער קען הרג'נען בא כנגדו קומט אים אקעגן יקצר זאל ער פארקערצן ואם אינו יכול ער קען נישט פארקערצן יפסיק זאל ער זיך אפשטעלן וכן אם ראה נחשים ועקרבים באים כנגדו ס'קומען אים אקעגן שלענג און עקדיסן אם הגיעו אליו אויב זיי דערגרייכן אים והיה דרכן באותן המקומות און אין יענע געגנטער פלעגט זיין די סדר שהם ממיתין אז זיי קענען הרג'נען פוסק שטעלט ער זיך אפ ובורח און ער אנטלויפט ואם לא היה דרכן להמית, טאמער ס'איז נישט געווען די סדר פון די שלענג און עקדיסן אויף יענע פלאץ צו הרג'ענען מענטשן אינו פוסק, טאר ער זיך נישט אפשטעלן אינמיטן דאווענען. נשים, פרויען, ועבדים און קנעכט, וקטנים און קליינע קינדער, חייבים בתפילה זיי זענען אויכעט מחיוב צו דאווענען. וכל איש שפטור מקריאת שמע, יעדער מענטש וואס איז פטור פון ליינען קריאת שמע, וואס דאס איז אויסגערעכנט אין הלכות קריאת שמע, איז פטור מן התפילה. וכל המלוין את המת, אלע וואס באגלייטן די מיטה, אף על פי שאין למיטה צורך בהן, אפילו זיי גייען פארנט פונעם מיטה, מען דארף זיי נישט האבן, זיי האבן שוין ארויסגעהאלפן זייער חלק, דאך פטורים מן התפילה, זענען זיי פטור פון דאווענען. זאגט דער ספר חסידים אין סימן ע"ה, ער רעדט דא ווייטער פון א מענטש וואס ער וויל תשובה טון אויף דעם וואס ער האט געהאט פארשעמט אנדערע מענטשן, זאגט ער, יעבור על מדותיו, די סדר פון א בעל תשובה איז, ועובר על מדותיו, אז ער איז א מעבר על מדותיו, למען יכופרו פשעיו כדי זיינע זינד זאלן פארצייט ווערן, שנאמר, מי קל כמוך נושא עון ועובר על פשע, דרש'נען חזל, פאר וועם איז דער אייבערשטער נושא עון, פאר דער וואס איז עובר על פשע, ער פארקוקט, אויף מענטשן וואס האבן אים עפעס געטון, וכל הנבזה בעיני אדם, ווער ס'איז פארשעמט ביי מענטשן אין די אויגן, שלא מחמת מעשים רעים, נישט צוליב עפעס שלעכטע מעשים וואס ער האט געטון, עתיד שיתעלה, איז ער פארגעברייט צו דערהויבן ווערן, שנאמר, הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד, ומי הוא, אותו שכתוב עליו במקרא שלאחריו נבזה וחדל אישים, וויבאלד ער איז געווען א פארשעמטער, וועט ער נאך שטארק דערהויבן ווערן. איז די קומענדיגע צוויי שורות שטייט נישט באמת אין ספר חסידים, דאס איז א לשון הזוהר הקדוש, אמר רב מתיבתא, רב האט אנגעהויבן די מתיבתא די לערנען, האי מאן דאיהו זעיר, דער וואס ער האלט זיך קליין, איהו רב, דער וועט צום סוף זיין גרויס, ומאן דאיהו רב, דער וואס ער האלט זיך גרויס, איהו זעיר, דער וועט נאך קליין ווערן. זאגט די ספר חסידים, תועבת השם כל גבה לב, ס'איז מיאוס ביים אייבערשטן די אלע גרויסע הערצער, האדם הנבזה והנמאס, דער ביליגער מיאוסער מענטש, איך הוא מתגאה, ווי קען ער זיך גרויס האלטן, האם הוא ברזל, איז ער עפעס געמאכט פון אייזן, וכי בשרו נחושה, זיין קערפער איז עפעס פון קופער, הלא בשר רימה ותולעה, ווערט דאך געמאכט פון פלייש וואס ווערט ווערעם, גם בחייו אויכעט ווען ער לעבט נאך, הקינם אשר בראשו ובבשרו, די אלע לייז וואס דרייען זיך אים אינעם קאפ און אויפן קערפער, איז ואיך יתגאה לבו, ווי קען ער זיך גרויס האלטן? לכן טוב לו להשפיל את גאוותו, ס'איז גוט פאר א מענטש צו דערנידערן זיין גרויסהאלטערישקייט ואת רום עיניו, און זיינע גרויסע אויגן, אם נצחו מוטב, אויב האט ער באזיגט דעם גאות, איז גוט, ואם לאו, יזכיר לו יום המוות, ער זאל זיך דערמאנען דעם טאג פונעם שטארבן, און דאס וועט אים העלפן צוצוקומען צו די מידה פון ענווה.